לזכות ביילא חוה בת רזא חנה שתחיה ליום ההולדת שלה כ"ג אלול.
משיחת ו' תשרי תשל"ח. וואס כמדובר כמה פעמים איז דער שם הפרשה מורה וכולל די גאנצע פרשה וואס דאס איז דער נאמען האט מען דאס א נאמען געגעבן האזינו ווי געבראכט בראשונים און אחרונים ביז מנהג ישראל תורה הוא אין די לוחות בכל קצ לוחות של ישראל בכל קצווי תבל וואס דער לשון האזינו ווי ער זאגט אין ספרי על הפסוק באווייזט דאס ניט אויף א שמיעה מרחוק נאר אויף א שמיעה מקרוב און ווי ער איז מפרש אין ספרי אז משה האט גע, משה רבינו האט געזאגט האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי, בנוגע צו שמים איז דער לשון האזינו, און בנוגע צו ארץ דער לשון פון שמיעה ותשמע, מה שאין כן יעקב, דער ישעיה האט געזאגט האזינו ארץ, ער האט געזאגט פארקערט. בנוגע צו ארץ האזיני ארץ בנוגע צו שמים דער לשון פון שמיעה איז ער מפרש אין ספרי אז ישעיה וואס ער איז געווען קרוב לארץ האט געזאגט דעם לשון האזינו בנוגע האזיני ארץ בנוגע צו ארץ משה וואס ער איז געווען קרוב לשמים און רחוק מארץ האט ער געזאגט בנוגע צו שמים דער לשון האזינו האזינו, בנוגע צו ארץ דעם לשון ותשמע הארץ אמרי פי, וואס דערפון איז פארשטאנדיק אז די סדרה גיט זיך ארויס אין דעם ענין אז מען זאגט אז מען הערט א זאך וואס געפינט זיך נאנט, וואס דערפאר איז דער לשון ניט תשמע נאר דער לשון האזינו אויף כל עניני הסדרה. דאס איז דאך בכללות, דערנאך קומט מען מער בפרטיות, זעט מען אז ס'ווערט יא דערמאנט דער ענין פון שמיעה מרחוק, בנוגע צו וואס? צו ענייני ארץ, וואס ווי כמדובר אז מ'דארף לעבן מיט דער תורה פון דער צייט, איז דאך דערפון פארשטאנדיק, אז אף על פי וואס בלשון פון דעם אלטן רעבן אין תניא מי הוא זה ואיזה הוא אשר ערב לבו צו גלייכן זיך שמץ מנהו צו גלייכן זיך צו משה רבינו איז וויבאלד אז מען זאגט אז דאס איז אראפגעגעבן געווארן צו יעדער אידן עד סוף כל הדורות איז דאך דערפון פארשטאנדיג אז דאס איז שייכות ביי יעדער אידן אז זאל זיין האזינו השמים ותשמע הארץ, אז עניני ארץ שטייט ביי אים אין אן אופן פון שמיעה מרחוק, און עניני שמים שטייט ביי אים אין אן אופן פון האזינו בקרוב. בכח וואס אזוי געווען ביי משה רבינו בדוגמא ווי גערעדט פריער. אז מען זאגט אז וויבאלד אז ביי משה'ן אין מילתא זוטרתי היא דער ליראה את הוי' אלוקיך איז בכח דערויף וואס משה איז א רעיא מהימנא א רועה נאמן איז דא שמץ מנהו ביי יעדער אידן ווערט דאס ביי יעדער אידן אין אן אופן פון מילתא זוטרתי היא דערפון איז אויכעט פארשטאנדיג בנוגע צו האזינו השמים ותשמע הארץ וואס דורך דערויף וואס אין דעם מעמד ומצב איז געשטאנען משה דער רעיא מהימנא, איז דאס דערנאך געווארן אזוי ביי יעדער אידן מצד דעם משה'ן וואס איז דא ביי יעדער אידן בנשמתו, וואס דאס איז אויכעט בפשטות אט דאס וואס מען זעט זיך אז האזינו לייענט מען אדער אין עשרת ימי תשובה, אדער ביום הכיפורים בשבת שלאחרי יום הכיפורים, דאס הייסט אז דאס איז פארבונדן מיט יום הכיפורים, נאר אמאל איז יום הכיפורים אינמיטן אמאל שפעטער, בהתאם לזה צו פרשת נצבים ווי ס'קומט אויס אין פרשת האזינו, אבער בכל אופן דאס קומט אדער אינמיטן פון דער עבודה פון עשרת ימי תשובה, אדער גלייך נאך דער עבודה פון עשרת ימי תשובה וואס דעמאלט ליינט מען די פרשת האזינו, אבער די התחלת הקריאה איז ווי בקביעות שנה זו אויכעט אין עשרת ימי תשובה, וואס דאס איז דער טעם בפשטות, ווי אזוי קען ביי יעדער אידן אויסקומען אז שמים זאל זיין אין אן אופן פון קרוב, און ארץ זאל זיין אין אן אופן פון רחוק, ובפרט נאך ווי געווען גערעדט אמאל בארוכה, דאס רעדט זיך ניט נאר בנוגע צו ארץ בפשטות, נאר דאס רעדט זיך וועגן אן ארץ ווי דאס איז געווען ביי ישעיה הנביא, וואס ער האט געזאגט בנוגע צו ארץ אין אופן פון האזינו. איז דאך פארשטאנדיג אז ביי ישעיה וואס ער האט געזען די מרכבה, און א מרכבה אין א דרגה עליונה יותר פון די מרכבה פון יחזקאל הנביא, כמבואר בכמה מקומות בארוכה, ביז וואנעט אז ער ווערט אנגערופן נאך משה'ן גלייך אדער וואס ער איז בדוגמא צו משה'ן, וואס מען זאגט אויף אים משה רבך אמר, ווי די גמרא זאגט אין יבמות, די שקלא וטריא וואס איז געווען בדבר, ביז וואנעט אז מען זאגט אז דער נאמען זיינער איז ישעיהו על שם הישועה והגאולה, ווי שוין גערעדט און שוין נאכגעדרוקט די שיחות בדבר, איז דאך פארשטאנדיג אז צו וואס ער איז געווען קרוב איז דאס א דרגה ווי א בן כרך שראה את המלך, ווי די גמרא זאגט בנוגע דעם חילוק פון יחזקאל און ישעיהו. איז ער געווען דער בן כרך וואס ביי אים זעהן דער מלך גייט ער נישט ארויס פון די כלים ער איז רגיל בזה, און מען זאגט אז דאס רעדט זיך וועגן זיין ארץ, דערנאך קומט מען צוגיין צו א אידן אין זמן הגלות לאנשים כערכנו און מען זאגט צו ער הערט זיך איין אט אט די ארץ וואס ביי ישעיה'ן שטייט זי בקרוב איז פאר אייך איז דאס נישט קיין ענין וויבאלד אז דאס עשרת ימי תשובה שטייט דאס ביי אייך מרחוק און איר האלט בקרוב ביי דער דרגה וואס איז בגדר בערך ווי שמים לגבי ארץ כולל אויכעט ארץ פון ישעיה הנביא. וואס ווי דאס איז פארשטאנדיג פון דער דוגמא, וויבאלד אז מען זאגט אז ישעיה בקרוב איז געווען די ארץ, און דא וואס וואו איז געווען מקומו עולם הבריאה, איז דאך דערפון פארשטאנדיג אז דעמאלט שמים איז דאס דער ענין פון אצילות, וויבאלד אז מען זאגט יעדער אידן אז עשרת ימי תשובה איז האזינו השמים מיינט דאס א ענין פון אצילות. דאס הייסט בפשטות אז א איד וואס געפינט זיך אין עקבתא דמשיחא און געפינט זיך אין חוץ לארץ נישט נאר בגשמיות כפשוטו נאר אויכעט בנוגע צו דער עבודה איז עבודתו איז טאקע מיט מסירת נפש אבער אן עבודה וואס איז אין עולם העשייה. זאגט מען אים אז ס'קומט עשרת ימי תשובה איז ניט נאר ער איז שייכות צו עובד זיין עבודתו מיט ווי אין אצילות אין אן אופן פון רחוק וואס רחוק איז דאך אויכעט טאקע א שמיעה מרחוק ער דערהערט זיך אבער אניט איז דאך ניט שייכות זאגן אויף דערויף ותשמע ער דערהערט אבער ער דערהערט ווי מ'הערט א ווייטע זאך

אלא וואס דען ער פילט עס ניט מיט לב האבן, איז צי דערפאר וואס ער פילט ניט דער לב האבן, איז די מציאות איז דאך אז די מציאות אז זיין לב בשר, וואס דאס איז דא ביי יעדער אידן בשלימותו, אפילו ווען אני ישנה בגלותא, איז דאך ולבי ער להקדוש ברוך הוא לתורה ולמצוותיו, וואס דאס איז שייכות זאגן אויף לב בשר, שטייט עס ביי אים אין אן אופן אז דאס איז ער, און בשעת ס'קומט די עבודה פון עשרת ימי תשובה, אט א דעמאלט שטייט עס ביי אים אין אן אופן פון האזינו. און ווי כאמור, דאס זאגט תורת אמת, און דאס זאגט תורת חיים, הוראה בחיים. ווי כאמור, ער טענה'ט דאך ער וויל דאס הערן באוזניו ממש,

במילא קען אויך דער יצר ניט משנה זיין ניט נאר די מציאות פון אלוקות, ער איז ניט משנה די מציאות פון א אידן, וואס דערפאר אז כשנחלש היצר איז אט א דעמאלט ווערט דאס רוצה אני, ווערט דאס זיין רצון לרצונך, און די התחלה וואס איז געווען כופין אני בדברים על ידי תפילות ותחנונים די עבודה פון תחילת חודש אלול אדער סוף חודש אלול איז דאס אלס געבליבן אין חודש אלול, און ס'הייבט זיך אן דער מעמד ומצב פון האזינו השמים.